פּאָפּורי, פֿון איר אַריבער אויף אַ צעצויגענעם ווינער וואַלס, פֿאַרכאַפּט אין אימפּעט אַן אַלט-פֿרענקישן ביליקן שאַנסאָן און אַ פֿריילעכן היידן-מענועט, איינוועגס אויך אָפּגעפֿאַרטיקט אַ שפּאָגל-נײַעם ראַפֿינירטן גאַסן-שלאַגער, ביז ער האָט זיך ווידער דערשלאָגן צום געוויינלעכן ראַדעצקי-מאַרש, און אַזוי אַ קיילעכדיקן טאָג,

צומארגנס איז ער ווידער ארויס אויף זיין שטעל ווי טאג איין טאג אויס, צי ס'האט א מעטאלענער גלאנץ פון א פרילינג זון געשפילט מיט די בלוילעכע פאלדן פון דעם דורכזיכטיגן דונאי קאנאל, צי ס'האט א דעצעמבער שניי געפאטשט אין די באקן און אן אייזן קריע ארומגעשוואומען אויף די פארשליימטע קאלעמוטנע וואסערן, אים איז עס ניט אנגעגאנגען. ער האט צוליב זיין אייגענעם קומען וועגן אפגעשפילט דעם זעלבן מארש ווי כסדר, דערנאך פונקטליך אויסגעפירט אלע נומערן פון זיין שטענדיגן רעפּערטואַר און געענדיגט מיטן מארש, כדי צו קענען רואיג אהיימגיין. האט ער געמעגט זיין זיכער אז ער וועט שוין דעם טאג מער קיין נדבות ניט קריגן, אדער פארקערט, ער האט צומאל געמעגט האבן זיין בעסטן טאג אויך אן דעם שפּילן. עס קערט זיך ניט אָן. זײַנס האָט ער געמוזט בשלימות אָפּגעבן. דערבײַ איז אים קײן חילוק ניט געװען, צי גײט אײמיצער דורך און הערט אַ פּאָר טענער, צי איז גאָר קײן נפֿש אױף אַ רפֿואה ניט צו געפֿינען אַרום און אַרום, מײַלן װײַט, און נאָר די שװערע בריק-אַרקאַדן הערן זיך אײַן מיט זײערע שטאָלענע אױערן אין זײַן מוזיק. שפּילן האָט ער אַלץ אײנס געשפּילט. נאר זעלטן ווער האט געקענט אין זיין ניגון דערטאפן עפעס א נייעם ניואנס א וועלכע ס'ניט איז אפווייכונג פונעם סקארבאוון גאנג. נאר זעלטן ווער האט געקענט אין א ביטערער זאווערוכע דערהערן א פארקלעמטן זיפץ אין פרייליכן מענועט, און אפשר האט זיך עס אים אויך נאר אויסגעדוכט. און נאר זעלטן ווער פון די וואס זענען מייסנווייז פרילינג צייט ארויס פון דער פעריפעריע לעכער און נארעס, און זיך געלאזט מיט בלייכע אויסגעדעווערטע פענעמער שעפן ביסעלע ווארימקייט ביים נאענטן ליבן קעי, א פלאץ ביים דונאי, האבן געגלויבט אז די מארצאווע פוילע ווינטעלעך צעפלאטערן אינעם בעטלער'ס שפילן עפעס א מאדנעם פארבענקטן קיינמאל נאך ניט געהערטן טאן, אבער משמעות אז ס'האט זיך זיי נאר גע'חלומ'ט, ווייל אין דער אמת'ן האט ער געטריי און פונקטליך אויסגעפירט זיין ארבעט, אזוי געטריי און אזוי פונקטליך ווי די ווינער יעקעס האבן אים טאג טעגליך אפגעטראגן זייער נדבה שטייער, אים, זייער ווינער בעטלער, דעם בריקס צירונג. נאר איינמאל אין יאר האט זיך דער בעטלער דערלויבט צו פאלשעווען, אין פאלקס-קארנאוואל.

מיט בלומיגע קרינאָלינעס גלײַך אויף אַן אַלטמאָדישן גאָבעלין. און דעמאָלט האָט זיך ערשט אַרויסגעשטעלט, אַז העט-העט אינעם האָריזאָנט שוואַרצט דער געדיכטער ווינער-וואַלד, וואָס געוויינלעכע פּאַסאַנטן פֿון אַ גאַנץ יאָר טוען אים כּמעט קיינמאָל ניט באַמערקן, און אַז ערגעץ אויף אַ משופּעדיק בערגל ווײַזט זיך, פֿאַרשניטן אין חלל אַרײַן, דער קאַבענצל-האָטעל, די אמאליגע פראכטפולע קייזער רעזידענץ אויסער דער שטאט און וויען האט זיך צושפרייט פארן אויג און אויסגעשטרעקט אירע גלידער ווי אן אויפגעוועקטער בער נאך א בייזן ווינטער, און איבער אירע בעטאן געפלאסטערטע שאסייען האבן זיך געקאטשעט גומענע רעדער פון אלטמאדישע קארעטעס און פארלוירן געווארן אין די טונקעלע ווינקלען פון גרינציגער אלעען. און דעמאלט? האָבן די האַרמאָניקע לעכעלעך ניט געטריפֿט קיין טענער, נאָר זוניקע מעטאַל-ספּלאַוון, מעלאָדישע ספּיראַלן, אויפֿגעיורענע אין דער צעכוואַליעטער אַטמאָספֿער. און דעם בעטלערס שוואַרצע ברילן האָבן אַזש אָנגעהויבן פֿינקלען, ווי ס'וואָלטן זעענדיקע וועלטן דורך זייערע גלעזלעך געקוקט. און דערמיט האָט זיך אויך אָנגעהויבן די גרויסע מזיגה, ווײַל אָט זענען אָנגעקומען די הערציקע ווינער גאַסן-מיידלעך די נדיבות'דיגע שאפערן און קעלנער וואס האבן היינט געהאט זייער פרייען טאג, און פון זייער האנט איז דאס היטל ביים שפילער גיך פול געווארן איבערן ווערך. און ווי פאראיארן, ווי אלע יאר, האט דער בעטלער לכבוד זייער קומען וועגן, אויפגעעפנט זיין פוטליאר און ארויסגענומען זיין אלט פארפראשעט אנגעפיקעט פידעלע און אויסגעצויבערט דערפון זיין יום-טוב'דיגע מעלאדיע, טרינק, טרינק, ברודערל, טרינק. און ביי די ווערטער, לאז די זארגן פארביי, איז ער ווי זיין שטייגער איז געווען אזוי ארויס פון די כלים, אז ער האט אוועקגעלייגט זיין אינסטרומענט, פארשלאסן דעם גאנצן רעמענענט זיינעם, אוועקגעמאכט מיט ביטול דעם פדיון, ער איז מוחל דער וועלט,

און צוויי שיינע ווינער פּופּערלס, אַ צונאָמען פֿאַר מיידלעך טעגלעך, האָבן זיך אָנגעהאַנגען אין זײַנע אָרעמס און אים חניפֿהדיק אַרײַנגעשמייכלט אין פּנים אַרײַן, איר פֿאַרברענגט הײַנט מיט אונדז, הער קאַפּעלמײַסטער? און ס'איז אים אַזש וואַרעם געוואָרן פֿון די הייסבלוטיקע, צוגעלאָזטע מיידלעך, און ער האָט פֿאַר גרויס אויפֿגעלייגטקייט אָנגענומען פֿולע הויפֿנס מינץ פון די קעשענעס און זיי צעשאטן אין די היטלעך פון די נאך פארבליבענע בעטלער, מיט דעם זעלבן זשעסט און מאניער ווי ס'האבן זיינע קונדן אים אריינגעשאטן יארן לאנג. און די מיידלעך האבן דערביי געהאלטן אין איין גאגערן און זיך לאשטשען צו אים און אלע וויילע אויסגעקראצט ערגעץ וואו א נייעם ארעמאן. יעזוס מאריא יוזעף! אָט דעם האָבן מיר נעבעך פֿאַרטײלט, אָט דעם האָבן מיר אין גאַנצן פֿאַרקוקט, אָ, װײ! ביז ער איז מיט זײ אַרײַן אין װירצהױז. ס'האָט זיך דאָרט געטאָן קאָפּ אױף קאָפּ, ממש הימל עפֿן זיך. אָבער פֿאַר אים איז, װי אַלע יאָר, רעזערװירט געװען אַ טישעלע אין װינקל, פֿאַר אים און פֿאַר צװײ דאַמען, פּונקט װי תּמיד און װי כּסדר איז דער קעלנער צו און זיך פארנייגט אין דרייען פרעגנדיג וואס באשטעלן פאר די דאמען, כאטש ס'איז נאך פון פאראיארן פעסט געווען באשטימט און באשטעלט דריי פארציעס גולאש, ראסל פלייש, און א ביר פאר יעדן. דערנאך אויפגעלייגטערהייט האט דער בעטלער אויף חידוש ווידער באשטעלט צו גולאשן פאר יעדן און ביר, און דאס זעלבע אויף איבער א יאר. און גלייך נאכדעים האט זיך לעבן זיי אפגעשטעלט אן אלטער הויזירער א רחמנות פנימל געבעטן קויפט עפעס פאר די דאמען און די מיידלעך זענען ווי אויפגעשפרונגען האט איר ניט עפעס א נייס א חריפות'דיגס און האבן לאנג געזוכט אן אריגינעל שפילעכל אין זיין קויש ביז איינע פון זיי האט אנטדעקט א קליין גרין טיראלער היטעלע מיט א פעדער און א האן אין דער זייט, און די צווייטע, נאך א גרעסערע איבערקלייבערין, האט געזוכט פאר זיך טאקע עפעס אן עקסטרא פיין צאצקעלע, און געפונען גאר א שפאגל נייע מציאה, א קליין גרין טיראלער היטעלע מיט א פעדער און מיט א האן אין דער זייט. און די ערשטע האט אנגעמאסטן איר היטעלע, און די צווייטע האט אויף איר קוקנדיק געלאכט. דערנאך האט זי אנגעטאן איר היטעלע, און די ערשטע האט שיער נישט געפלאצט פאר געלעכטער, ביז זיי זיינען געפאלן אויף א פרישער המצאה און זיך געביטן מיט זייערע שפילעכלעך, זיי אנגעמאסטן און ווידער געלאכט, און אויף זיי קוקנדיג האבן די געסט, דער הויזירער און אפילו דער קעלנער זיך געהאלטן ביי די זייטן, און אלע דאמען פון די ארומיגע טישלעך האבן זיך אזש מקנא געווען אין די צווייען און זיך אויך געלאזט קויפן די אייגענע היטעלעך אבער דער הויזירער האט זיך געכאפט אז ער האט שוין גארנישט פון דער סחורה, פונקט ווי ס'האט אים פאראיאר נישט געסטייט, און ער האט א מאך געטאן מיט באדויערן. א שאד וואס כ'האב פריער ניט פאראויס געזען אז עס וועלן זיין אזויפיל בעלנטעס פאר דעם ארטיקל. און דערנאך העט שפעט אין אוונט ווען ס'איז געקומען די צייט צום צאלן איז דער בעטלער אזוי צעפלאמט און צעקאכט געווארן אז ער האט ארויסגעשלעפט דאס גאנצע קליינגעלט וואס ער האט פארמאגט נאך עס א שאט געטאן דעם קעלנער טרינקגעלט און נאר איין קליין מטבע'לע האט ער זיך איבערגעלאזט פאר אן אריגינעלן צוועק ווי פאראיארן און האט מיט זיינע דאמען פארלאזט דאס לאקאל

און געשעפּטשעט מיט אַ הויך פֿון טרויער אין קול. אָט אַזוי פֿאַרלאָזט איר אונדז שוין טאַקע, הער דאָקטאָר? צו אַלט זײַנען מיר, הייסט עס, פֿאַר אײַך, אָ, איר די אייביקע מעדכען-יעגער! און זיי האָבן דערבײַ האַלב איראָניש, האַלב פֿאַרדריסלעך געשמייכלט, און ער האָט זיך דערפֿילט פּריקרע און גענומען פארענטפערן פאר זיי. אלט איז שוין דער הער דאקטאר, אלט, מיינע פופערלעך. נישט צו מאכן, ס'איז שוין צייט פאר אים אין בעט אריין. יע יע. און די דאמען האבן געמאכט דעם אנשטעל פון פרעטענזיעס. א שאד וואס מיר האבן דאס פריער ניט געוואוסט. מ'דארף אינדערצייט עס אונז מעלדן. אבער שיין איז עס דאך געווען, ניט אמת? און געמיטלעך ווי נאָר דער ווינער קען, און ביי די ווערטער האָבן זיך אים געשטעלט טרערן אין די אויגן, און ער האָט זיך דערנאָך געלאָזט זיין וועג, ווי אַן אַלטער פירשט ביים באַזוכן אייגענע פּאָזעסיעס, און אויפן וועג האָבן זיך אים נאָכגענומען אַלע די, וואָס האָבן היינט, אין דעם איינציקן שפע-טאָג, זייערן פארדינט אזויפיל טרינקגעלט אז ס'וועט זיי גענוג זיין אויפן גאנצן יאר אומצוקערן דעם חוב צו די זעלבע פון וועלכע זיי האבן עס געקראגן. און ער האט זיך ביי זיי נאכגעפרעגט, נו, וואס האט אייך דער היינט געבראכט? כאטש ער איז שוין פון פריער זיכער געווען אז דאס זעלבע ווי פאראיארן, ווי פאר צוויי יארן, ווי שטענדיג, און זיי האבן אים גוט ברודעריש אנגענומען ביים ארעם און זיך געפרואווט פארשלעפן אים אין א נאענטן שענק אריין צו פארזוכן דארט א גלעזל הייעריגן וויין. אבער אים איז ניט אנגעשטאנען שוין פון איצט אָן גלייך נעמען זיך טרינקען אויף פרעמדנס חשבון. האט ער זיך געברעקלט, געווערט, געבעטן ביי זיי, נאר דער סוף האט זיך אויסגעלאזט אז ער האט זיך אהיימגעשלעפט העט שפעטער מלא און גאר אויפן אויפגעלייגטן פארנעם מיט א שיקער לידל אין מויל און הארט פאר זיין מקום מנוחה האט ער זיך אנגעשלאגן אין דעם טיוואלי באלאגאן מיטן וואטשמאן א פיגור פאר לוסט שלעגער וואס איז געשטאנען אזוי נעבעכדיג און זיך געבעטן ממש מ'זאל אים דערלאנגען א פאר פלאסק איבער זיינע אָנגעמאַליעוועטע קוקלעבעקלעך, און דער באַלאַגאַנשטשיק, דער אייגנטימער, האָט געהאַלטן אין איין שרייען, איילט אייך צו, מיינע דאַמען און מיינע הערן, מיר שליסן, מיר שליסן! און דערזעענדיק אים, דעם בעטלער, האָט ער היימיש אַ רוף געטאָן, הער דאָקטאָר, אויף אייך האָבן מיר עס טאַקע גראָד געוואַרט, עס פעלט נאָך גאָר אייער גרייצער צום סך הכל. און ער האט ארויסגענומען זיין מטבע'לע וואס ער האט עס בכיוון פאר דעם תכלית וועגן פריער באהאלטן און עס אפגעגעבן דעם אייגנטימער, דערנאך שטומערהייט ארומגענומען דעם וואטשמאן, גוטמוטיג געגלעט זיינע ווייכע פארביגע בעקלעך און אים אראפגעלאזט צוויי פעטשלעך אויף זיין פנים מיט א פאטערלע שמייכעלע. ערשט ווייט איבער חצות האט דער באלאגאנשטשיק אים אוועקגעפירט פונעם ארט וואו ער איז שטייענדיגערהייט איינגעשלאפן, און צוברענגענדיג אים צו זיין רוהארט א זאג געטאן. באצאלט האט איר נאר פאר איין פאטש, הער דאקטאר. עס בלייבט פון אייך אזוי ארום א חוב'ל אויף איבער א יאר. גוטע נאכט. און צומארגנס האט אויף דער מאריא טערעזא בריק איבערן דונאי אויף אן אלטער ציהארמאניקע געשפילט דעם אפגענוצעוועטן ראדעצקי מארש דער בלינדער בעטלער, און ווי תמיד האט דער שכינות'דיגער ארעמאן, איידער ער נעמט איבער זיין פאסטן, דורכגייענדיג אים אריינגעווארפן דעם ערשטן גרייצער אויף א פעטשאטיק. פון דעם בוך דורות שרייען מיך אריבער דאס ליד ווערטער. כ'שרעק מיך גאט אזוי פאר ווערטער פון נשמות ערטילאין. אפגעריסן פון די ערטער זוכן זיי אין מיר צו וואויען. אפשר אנרייצן זיי היינט אויף אומות וואס טוען יעקב'ן אויפפרעסן, צי אויף זיך, עול פון נקמות, ווייל כ'האב דיך כמעט פארגעסן. צי גאר איינשפינען מיט זיי זיך אין בלויז בלאע אומעט לידער, טאג ווי נאכט, ווען גאט דו שרעקסט מיך, וואוינען זיי מיט מיינע גלידער. פון דעם בוך א שאטן טראגט מיין קרוין לייכטער. די לייכטער שטרעקן זייערע פלעמלעך אויס צו מיר. מען האט פארגעסן זיי צו בענטשן. שאטנס וואקסן פון זייער שיין ארויס און ווערן מענטשעלעך פון מענטשן. דערלאנגען זיי א טלית מיר געשטיקעוועט פון בלוטיגע טליתים. איך נעם אין טלית מיך אריין און נעם אריין אן עדה מתים. עפנט זיך א מחזור אויף א בלאט און רינט פון דארט ארויס א טרער. זי בלאנזשעט אין די אויגן רונד ארום און קומט צוריק די זעלבע טרער. די לייכטער בייגן זייערע פלעמלעך טיפער איין, מען האט פארגעסן זיי צו בענטשן. שאָטנס װאַקסן אין די פֿלעמלעך הױז, װאַקסן אין זײ מענטשן. פֿון בוך, שטױב און אײביקײט. אָדם שטום. אַ שעה פֿון תּפֿילה און יסורים. איך ליג בײַם סאַמע שלינג פֿון תּהום. נאר בין ניט גרייט נאך ווי אמאל אברהם צו בעטן רחמים אויך פאר סדום. א שעה פון ווייטאגליכן אמת, ווען ווייסן ווייס איך ניט וואס אמת איז. פון אלע ריסן וואס איך האב געריסן איז אפשר דאס דער טיפסטער ריס. א שעה פון פינסטערן געראנגל ווייל ווערטער קריגן זיך מיט זיך אליין ארום. קען דען א מענטש א וידוי זאגן, ווען בלייבן וועט ער בלייבן אדם שטום? פון דעם בוך שטויב און אייביגקייט, מיין אלטער זיידע. מיין אלטער זיידע לאזט מיך ניט, חלילה, אנרירן א האר פון מלך דוד. דער זיידע איז שוין לאנג אין אט דער וועלט ניטא. עולם האמת איז איצט פול מיט אים. נאר שפילן שפילט ער אויף זיין הארף מיר אין די נעכט אריין, דעם מלך דוד'ס למנצח. און ציטערדיק איך ווארט. די הענט צונויפגעלייגט, און טראגן טראגט א בשמים ווינטל צו מיר אן א ריין גן עדן'דיגן ריח. מיין אלטער זיידע איז קיין גיבור קיינמאל ניט געווען, און גלית'ן האט ער בפירוש ניט פארשטאנען. די אויגן זיינע האבן עפעס וואס גאר פון אן אנדער ברונעמל געשעפט. איך האב לחלוטין ניט געקענט ביי אים דערגיין דעם סוד פון וואן ער האט דעם קאפ געבויגן שטילערהייט, ווען מלכות'דיקע שיין איז פלאטערדיק פון זיינע בארד און פאות עניוות'דיק ארויס. ניט שוין זשע בין איך צוליב אים מיט סאַמע ציטערן אַזױ, פֿון די מעמקים זײַנע אױסגעװאַקסן אָדם-גרױס. פֿון דעם בוך דורות שרײַען מיך אַריבער. פֿון תּנך רינען נאָך מיר נאָך די מורמלענדיקע טײַכן פֿון תּנך און װאַקסן מיך אַריבער אַלע חומש-גראָזן. װײַל חװה זוכט אויס אָדמען אין מיר, און טוט פֿאַרשאַרטערהייט די האָר צעלאָזן. שפּריצט מיך אָפּ דער ים-סוף ים, און נחשון ווערט אַ גיבור. נאָר משה וואַרט. דאָס וואַרטן איז ניט סתּם, איך מוז נאָך אויך מיט אים אַריבער. פֿליִען אותיות ווי שבת-שירה פֿייגעלעך אַרום. און רופן מיך פון אלע גרינע דעכער, נאר שוין פון בראשית ברא אן, צישן צו מיר שלאנגען פון די לעכער, בלאזן שופרות זיך דעם אטעם אויס, און ווארענען, אסור די מחנה צו פארלאזן, נאר איך בין פארזינדיגט מורא'דיג צו זיך אליין, און כ'באהאלט פאר גאט מיך אויס אין חומש'דיגע גראזן. א שאטן טראגט מיין קרוין אויף דער וואג. א יעדן טאג ווער איך געהאלטן אויף א וואג און קום ארונטער אפגעוואויגן. עס טוט א צי מיך שטארק צו זיך די ערד, גיי איך דערפאר האלב איינגעבויגן. א יעדן טאג פארליר איך פון מיין מויל א ווארט און זוך ארום עס כסדר. איך קען ניט זוכן עס צופוס, פירט מיך די וועלט ארום אויף רעדער. טו איך סוף סוף געפינען ערגעץ וואו מיין ווארט, איז עס פארשלאסן טיף אין זיך אומגלייביג. און בענקען בענקט עס טרויעריק אזוי ווי מאנגער וואלט געבענקט און לייוויק. געהאט אין זינען. אויף אונזערע פינסטערע וועגן וואשט אפ די זאמדן דער רעגן מיט בלוטיגע טרערן. אויף אונזערע וויסטענע וועגן א טויטער איז ער דא געלעגן, דער בחור דער גאלדענער שטערן. אויף אונדזערע נאַקעטע וועגן געקומען די מוטער אַנטקעגן, זי וויל אירע זין איצט געפֿינען. אויף אונדזערע גליטשיקע וועגן מעג מען דיך, גאָטעניו, פֿרעגן, האָסטו געהאַט זי אין זינען? פֿון אַ בריוו. עס איז שוין לאַנג קיין סוד ניט מער.

און הענגען בלייבן אויף די לידער זיינע, פונקט אזוי ווי אין פארצייטנס נאך געהאנגען האט אויף זיינע קוטשעראווע האר דער שטאלצער פרינץ אבשלום. שטויב און אייביגקייט טרערן. טרערן זענען אין דעם הימל ניט קיין טרערן, ערגעץ ווערן זיי פאַרפרוירן. קולות זענען ניט קיין קולות, אויב זיי גרייכן ניט די אויערן. מענטש איז סתם אַזוי קיין מענטש ניט, אָן געוויין און זמר. ווינטן בלאָזן בלויז אויף הפקר, ברעכן זיך פון זיך אַליין איין ביימער. אין דער היים. אין מיין היים קריכט דער אומעט ארויף אויפן בוידעם און וויגט דארט ווער ווייסט וואס אין וויג. ווען ער לאזט זיך צוריק צום ארונטער איז נישטא שוין בכלל קיין צוריק. אין מיין היים בלאנקען שיינען ארום איבער הייזער און טרערט וואו א פענצטער פאר נאכט. א שווארציאריגע שלאנג שלינגט איין פעלדער, אדער האט זיך מיר סתם אויסגעדאכט? אין מיין היים שרעקט דאס אויג זיך פאר גויים, און שרעקט זיך פאר אייגענעם בליק. באדארפט דארט א וועלט וואלט מען הענגען, נאר ניטא נאך ביי אונז אזא שטריק. אין מיין היים ווייזט אמאל זיך גאר פלוצים דער בורא און רייסט אויס די בערג מיט זייער שויבער, ער קומט אן צערייצט, סארא שוידער, כאטש ער דארף איבערבעטן א יעדן. נאר מ'איז שוין געווען אין דעם גיהנום און נאך אוישוויץ וויינט זיין קול אויך ארום אין גן עדן. איבערשרעקן. איך שטיי אין א צערייצטן שטורעם ווארט אומזיסט. איך ווייס ניט וואס מען ווארפט אויף מיר און וואס מען גיסט. איך זעה א פייער חיה וואס שרפעט דעם ארום, עס הענגט אויף איר מיין פנים, צעשפאלטן דאכט זיך אין דער קרום. א בייטש ברענט אין מרחקים וועמען אויפצואוועקן? וואס האסטו, אייבערשטער, פון וועלן מיך אזוי אומיסטן אייביג איבערשרעקן? אין דיר, אין דיר האט גאט צום ערשטן מאל געטראכט, געשטעלט, אין דיר האָט אים אַן עמעצער צום קרייץ מיט זיך געבראַכט, אין דיר האָט ער פאַרלוירן אַ יעדן סימן פון אַ גוף און אַ געביין, אין דיר איז ער געבליבן יידיש אייביק מיט אַ ניט פאַרענטוואָרטן געוויין. אויפן ים. געשיפֿלט זיך האָבן אין שיפֿעלעך פּלאַטשיקע קאָזאַקן אױף זײער ים. אַ שפּענדל אױפֿן ים. שיכּורע קאָזאַקן מיט שנאה און מיט סם, ס'איז זײער טאַטנס טאַטן, דור דורותדיקער ים. געװיגט זיך נאָך אַ שיפֿל מיט ייִדן טאַראַראַם. אַ שיפֿל סאַמע לעכער. א שפענדל אויפן ים. אידן פול מיט פחד און טבילה בלב ים. אידן מיט בטחון כאטש ביטער איז דער טעם. דערזעהן האבן קאזאקן די אידן אויף זייער ים. גענומען ווילד צו שיסן מיט קוילן און מיט סם. באפאלן איז די אידן אַ גרינע, גראָע שרעק. אַ שרעק, אַז זײערס אַ שפּענדל ניט גרײכן װעט דעם ברעג. ביז פּלוצעם פֿון דעם קנאַקן און שיסן, הפֿקר סתּם, אַרױס איז מיטן פּולװער אַ פּחדימדיקער פֿלאַם. אַרײַן איז גלײַך דאָס שיפֿל אין טיפֿעניש פֿון תּהום. אַ שיפֿל פֿול מיט פֿײַער, װי אַ גיהנום אױפֿן ים. פֿאַרקערעװעט עס האָבן די ייִדן זײערע קעפּ. געזען, העט װײַט צום הימל עס טאַנצן, דאַכט זיך, טרעפּ. עס זינקט אַראָפּ די זון גאָר אין טיפֿעניש פֿון ים, אַזױ װי גאָטס אַ טרער, קלאָר אין וואונדערליכער ראם. דאס וויינט עס דער באשעפער אויף א קאזאק אין דעם פלאם, צי אפשר כביכול אויף שפענדלעך בלב ים. קאן אמארע. איך האב צעקריגט זיך דא מיט מיר ביז אויף א מעסערשטעך אצינד. און האב געדארפט עס זיך אליין גאר קלאר באווייזן. א סאסנע האט געבלוטיגט אין א זוניגן געבעט. א ווינט האט אומעטיג געגלעט אן אייזן. א וועג געלעגן איז אינמיטן הארץ צעשניטן. די זון האט אין איר רויט פארלאזט די וועלט. און וואונדיג האט די נאכט אויף עפעס וואס געליטן דער פֿראָסט האָט זיך געהיילט מיט ברענענדיקער קעלט. נאָר איך בין אײַנגעשפּאַרט געגאַנגען װײַט און װײַטער, שפּאַנענדיק אַהין, װאָס כ'בין פֿון דאָרט אַװעק. ערגעץ מוז דאָך שטײן, זאָג, אָט אַ יענע אַלטע לײטער, מיטן װילדן שאָקלען פֿון דער קינדערישער װיג, װאָס אַז מע גרייכט שױן מיט איר גאָר-גאָר װײַטער, קומט מען ערשט אויס ווידער אויף צוריק. די צוריקן. דער מענטש איז קליין, נאר איבער זיך ווארפט ער אריבער ריזן בריקן. זיין בליק מעסט אויס דעם אוניווערס, טוט בלויז פארקוקן די צוריקן. דער מענטש איז גרויס, נאר גרעסער איז פון אים זיין מאגן, ער שלינגט דארט אריין א האלבע וועלט און קען זי לאנג אין זיך ניט טראגן. דער מענטש איז גרויס, נאר שטיקן שטיקט אים א געוויין, די גרויסקייט לאזט אים ניט גאר קלאר זיך זען. איז וויזשע וועט ער ערגעץ וואו אמאל געפינען? אָט יענע ניסימדיקע ריזן-בריקן, װאָס לױפֿן לױפֿט מען דאָרט העט װײַט פֿאָרױס, ערשט װען מע לױפֿט אַרײַן אין די צוריקן. אָדם שטום. אַ שעה פֿון תּפֿילה און יסורים. איך ליג בײַם סאַמע שלינג פֿון תּהום. נאר בין ניט גרייט נאך ווי אמאל אברהם צו בעטן רחמים אויך פאר סדום. א שעה פון ווייטיקלעכן אמת. ווען ווייסן ווייס איך ניט וואס אמת איז. פון אלע ריסן וואס איך האב געריסן איז אפשר דאס דער טיפסטער ריס. א שעה פון פינסטערן געראנגל. ווייל ווערטער קריגן זיך מיט זיך אליין ארום. קען דען א מענטש א ווידוי זאגן, ווען בלייבן וועט ער בלייבן אדם שטום? צו וואלט אמאל, צו וואלט אמאל צו מיר א פלאטא אדער אפשר אריסטוטל סתם געקענט א זאג טון היימיש. העי דו מאטע, רופט מען דיך ניט פשוט מאטל? און געלאזט זיך פאר מיר סמ'ען, וואלט דער אלטיטשקער סאקראטעס, ווען ער וואלט געזען מיך הענגען אויף א שטריק פון געלע לאטעס, און א שמייכל וואלט געטון דען די פארביטערטע קסנטיפע ווען זי וואלט פון מיר דערוואוסט זיך אז מען רופט זי אלטע קליפה צי דיאגענעס א שטייגער יענער גריך מיטן לאמטערן וואלט ער זיך כאטש אנגעבויגן ווען ער וואלט געזעהן מיך ליגן מיט א לאך אינמיטן שטערן. וועל איך בעסער זיך א קער טאן צו מיין אלטן ירמיה'ן, און ניט שעמען זיך צו קלאגן. ערגעץ פאלגט ער נאך מיך כסדר אין די פוסטריט פון פארטאגן. זשומען וועלטן פרעמדע וועלטן אין מיין אידישן געהער, און איך וויש מיר אויס פון אויגן זיינס א חורבנ'דיגע טרער. מיין אלטער זיידע, מיין אלטער זיידע, לאזט מיך ניט חלילה אנרירן א האר פון מלך דוד. דער זיידע איז שוין לאנג אין אט דער וועלט ניטא. עולם האמת איז איצט פול מיט אים. נאר שפילן שפילט ער אויף זיין הארף מיר אין די נעכט אַרײַן, דעם מלך דָוִדס למנצח. און ציטערדיק איך װאַרט, די הענט צונױפֿגעלײגט, און טראָגן טראָגט אַ בשׂמים-װינטל צו מיר אָן אַ רײן גן-עדנדיקן ריח. מײַן אַלטער זײדע איז קײן גיבור קײנמאָל ניט געװען, און גליתן האָט ער בפֿירוש ניט פֿאַרשטאַנען. די אױגן זײַנע האָבן עפּעס װאָס גאָר פֿון אַן אַנדער ברונעמל געשעפּט. איך האָב לחלוטין ניט געקענט בײַ אים דערגיין דעם סוד, פֿון װאַנען ער האָט דעם קאָפּ געבױגן שטילערהײט, װען מלכותדיקע שײַן איז פֿלאַטערדיק פֿון זײַנע באָרד און פּאות עניװותדיק אַרױס. ניט שױן-זשע בין איך צוליב אים

טוט אין הימל כאָטש עמיצן װײ. בײַ נאַכט, צװישן בלינדע װאַגאָנען און צעטראָגענע מענטשן אױף טרעפּ, טוט אַ שנײַד װי אַ מעסער דער אומזין. זענען מענטשן בלױז בײנער אָן קעפּ? חצות, מיט אַ פֿרעמדע פּאָר כמאַרעס, װילד געטראָגן צו ערגעץ אַ תּהום. שיקלען אױגן מיט אײגענעם אָפּשײַן. און א מויל מאכט מע לעבט מן הסתם און ארויף צווישן שטערן ווי בערן און נאסליכע ליפן פון ווינט טוט א קוק בעת די אלטע לבנה און לייקנט אן אנדער אצינד. א רייטער. איך זעה אן מיינע אויגן מעהר ווי מיינע אויגן קענען זעהן, און ער, מיין אומעט, זעהט דאך מן הסתם נאך ווייטער. אויף פוסטע פעלדער, אויסגעקרומט געביין, עס שטייט פאר מיר א משונה'דיגער רייטער. איך ווייס ניט באמת וואס איך ווייס, און טיף אין מיר איך ווייס עס. איך שפאר אן פלוצים ערגעץ וואו אין דעם אמאל, נאך פריער נאך, קען זיין פון בראשית. איך ווייס ניט באמת וואס איך ווייס. זאל זיין אז טיף אין זיך איך ווייס עס. איך רייט ארום זיך, רייט און רייט, און ווער פון זיך אליין אלץ ווייטער. און וואקסט מיין שטוינען ווען איך רייט. בין איך געבוירן דען צו זיין א רייטער? דער שיכור'ער חלום. אין שייבעלע פון חלום קלאפט דערשראקן אן די טויב. אינדרויסן איז א מבול און נח לעקט דעם שטויב. גאט האט אויך חרטה, שמייסט ער שעלט די ערד. האב איך מיך שלאָפֿסט, חלום צו דיר זיך אומגעקערט. דרײט זיך, דרײט דער חלום, שטױסט דאָס בלוט אין מוח. װוּ נעמט װוּ דאָס טײַבל אַזאַ מין װילדן כּוח? אַרט זי אַלץ דער מבול? שרײַט זי סתּם אַרום? זען זעט אױס דעם חלום אז גלייך איז דווקא קרום און חידוש'ט אים דאס טייבל וואס איז ער אליין פאר'חלומ'ט, נאר פארגעסט דעם עיקר אז אין אזא מין חלום מוז נוח זיין טויט שיכור. האלב אין דער קרום וועלטן טראָגן זיך איצט בראשיתדיק, געלעקט פון ווינטן ווילד ארום. אדם וואקסט פון דער אדמה האלב אין דער קרום. עס מעסטן זיך אויף אים אָן אלע ווייטערדיקע דורות, וואָס אויסקלייבן פון זיי א קין צי א הבל, צי ביידע אין איין איוב. וואס טראגן טעג אין שויס פאר אים, וואס איז ער זיי מחויב? עס בריט אים שטארק אין לייב דאס מעסטל שטויב, דער סוד פון ערד, פארצערט פון ניאוף, שכרות, מארד, וואס וועט זיין גוף איר ברענגען נאכאמאל צוריק, וואס פארט? בלויז אנפילן די הייך, די טיף, די ברייט. אן גאט, וואס מיינט בהמות צייט? זאל זיין אז הונגער אזוי שארף און גרויס ווי שטן'ס שלעפן פון דעם גוף ארויס? פארשאלטן ווי עס טוט אים וויי דאס לעבן ביז צו דער זיבעטער ריפ. קניפט אויף א קנופ און טוט אים ווידער א פארקניפ. נאר עפעס שלאגט זיך דורך פארליבט ווי דורך א שטיין. חוה, האלב געשלענגלט, קריכט ארויס פון אים מיט א צעפּיעשטשעטן געוויין. נאך דער עקידה איז יצחק בלייך אראפּ, אן אויפגעטרייסלטער, פון דעם מזבח, און ציטערדיק באקוקט זיין פאטער'ס הענט. ער האָט זײ ניט דערקענט, האָט ער זיך נעבעכדיק דערשלעפּט ביז צו זײַן מוטער שׂרהס לײדיקן געצעלט. זײַן מאַמע האָט אים דאָרטן גװאַלדיק אױסגעפֿעלט, און אױפֿגעהױבן האָט ער תּפֿילהדיק די אױגן צו די הימלען און דער געטלעכער פּמליא, נאָר פֿאַרשטעלט אַהין, האָט אים דעם וועג אַ ביטערער אַצינד. האָט יצחק מיט אַ מאָל גאָר ווייטיקלעך דערפֿילט, אַז וועלן וואָלט ער וועלן ווערן איצט ער שוין אויף תּמיד גאָר אויף ביידע אויגן גלייך, לחלוטין אָדם בלינד. די אמאליגע פאווע. וואוהין איז אוועק די אמאליגע פאווע? איך וויל מיך דערמאנען, קען זיין אז כך הווה. אריין איז זי איינמאל צו אונדז אין דער כאטע, און שטאלץ זיך געשטעלט אויף דער האנט פון מיין טאטע. געגאגערט געווארקעט מיך אפשר גערופן די מאמע פול זארגן דריי פערטל פארשלאפן געבעט האט דעם פויגל א בעט אין מיין חלום איך זעה נאך דעם פויגל אזוי יא איך מאל אים אוועק איז אוועק ער ווי ס'פאסט פאר א פאווע דאס גאלד גיך פארלוירן

אין דער פֿרעמד. מענער, מענער שלאָפֿן מיט מענער, און פֿרויען מיט אייגענע הענט. זין שעלטן און שענדן די מאַמעס, און מיידלעך בייסן די הענט. נעם איך אַהיים.